און זאגן אה בסדר א גרויסע חלק זענען די עיקר חלק די קנאות אבער איך ער געווען די קנאות ליגט אין די זאך איך בין נישט קיין קנאי אבער איך האב הנאה פון אלע אלע עניינים וואס ס'טוט זיך ארום די גאנצע קנאות אך אמאל א חלק מיט די קנאות אויכעט ביסט א חלק פון די געשעפט אבער דו ביסט נישט אינעווייניג אזוי אויך ביי ר' נחמן לאמיר האבן א קשר צו דעם ר' נחמנ'ען אלע אנדערע אלע עניינים ארום און ארום איך קען נאך נישט קומען אויף אומאן אויף ראש השנה, אבער לאמיר לערנען א זיינע תורות, לאמיר מקיים זיין זיינע עצות, די אנדערע עצות, וואס זאגט ער, וואס רעדט ער. אבער זיינע אנדערע עצות איז ער נישט געווען קיין גרעסערע חידוש ווי אנדערע חסידישע רעבעס, זיין חידוש איז געקומען און ער האט אונז געברענגט זיין דעם חידוש מיט די עשרה קאפיטל מיטן תיקון הכללי.

קעגן אים אויף ווי ווילסטו איך גיי ווייטער איך גיי ווייטער איך האב זיי געזאגט שבת אויכעט אזא סארט ווארט בכלל און בפרט סיי בכלליות און סיי בפרטיות יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייטן מיט זיינע נסיונות מיט זיינע שלום בית'דיגע עניינים מיט זיינע קאמיוניטי יא קהילה'דיגע עניינים מיט זיינע פראבלעמען אישיס'דיגע איז געמאכט און שטענדיג נישט רעדן צו א מענטשן, קום אויף אומאן, קום צום ר' נחמן, קום אויף ראש השנה. וואס יא, איך פרוביר איבערלאזן דיבורים וואס דער רבי האט גערעדט פון בכלל ראש השנה וואס דאס איז, פון זיין ראש השנה, פון זיין גרויסקייט פון ראש השנה, כדי צו גורם זיין אז דער מענטש וואס ער הערט זאל זאגן, wow, לאמיר לאמיר אריינטראכטן, ער הייבט אן באקומען בחירה. צו ער זאל בכלל וועלן טראכטן פון דעם, רעדן פון דעם, פרובירן דאווענען אויף דעם, וועלן די זאך, דאס לאז איך שוין איבער פאר אים, יעצט מען רעדט פון ראש השנה, מען רעדט, איך קלער דעם שבת האט זיך אויסגעשטעלט מער ווי איין מאל צו עס ארויפנעמען אויפן טיש און מסביר זיין אביסל נקודות פארוואס בכלל מען דארף אנקומען צו די צדיקים, וואס דער רבי וויל, מען דארף רעדן מער, אבער אויף א אופן וואס אין די השקפה פון דעם, אין די איידיע פון דעם, יא, מיט א איבערגעלאזטע אזא. שפעטער יעצט גיי איך זוכן אויס. פארדעם האט ער נישט קיין בחירה. ווייל ער ווייסט פשוט נישט די צוויי זאכן. ער ווייסט נישט בכלל פון וואס דו רעדסט. און איך קען אים פארשטיין. נעמסט א מענטש אומאן, וואס, ווען, איך, דו לאכסט. איך בין פון די פון די פון די אריסטאקראטיע. אריסטאקראטישע משפחה, נארמאל, מכובד'יג, א שווער, א שוויגער, שוואגערס, איידעמער, יא וואדע, יעדע יאר, יעדע יאר מאכט ער אויס, וואדע, וואדע, וואדע, פארשטייסט?

איצט אז דו הייבסט אים אמאל אן צו דערציילן אביסל וואס ר' נחמן האט גערעדט זאגט ער, נע, קום נישט, איך הייס דיר נישט קומען, איך וויל דיר נאר איבערגעבן זאכן, אזוי ווי אין ביזנעס, קום מאך די ביזנעס, אבער לאמיר דיר דערציילן אז ס'איז דא א, קען זיין א גוטע אינוועסטמענט. ס'פשוט, אן דעם, ס'פעלט אים די כלים אז ער קען זאגן יא אדער ניין, ס'איז בכלל נישט דא אויפן טיש, איך וועל דיר זאגן אזוי, נאך כמעט דרייסיג יאר זיצן אין אומאן, וואס יעדעס יאר מ'האט צוריק געפונען אומאן האב איך געהערט אזעלכע דרשות, אה, די חברה דארט מ'הוליעט, ס'איז פראסטאקעס, מ'פירט זיך אן אמתליך שוין נישטא קיין ערנסקייט נישטא גאר, גאנצע דרשה, דרייסיג יאר הער איך עס, ווייסט אמאל אה. גייט אריין, אפשר, אפשר איז דאס גערעכט. נאך אלע מעשות איך בין באמת אויך געווען א יונגל א בחור. איך רעד ביים אלטן רעבן דא, דא אין די למד יארן און נאך די מ' יארן, ס'איז געווען א דא, ס'איז געווען א דאס, יא. אבער איך טראכט, ווייסט, אפשר זאגן זיי, אפשר איז די צייטן, איז געקומען דא קאראנע, האט מיך צוריק געברענגט דא אין ניו יארק אריין. ס'איז ערב ראש השנה, איך וואק אריין אין גראסערי סטאר צו איינס אזייגער נאך מיטאג. דעם תיקון הכללי העולמי בין איך נישט אזא חסיד, אבער ס'איז טוט זיך א מצב, ס'קאכט זיך אין אומאן א וועלט, איך וואק אריין, רגיל אלע אזוי דער עולם מיט די העמעדער פיין געהעריג מסודר מיט די ווייבער און מען דרייט זיך ארום מען קויפט איין טשאקאלאדן בלומען נישט אז ס'איז א פראבלעם שבת ערב שבת ויגש מ'האט געסט לאמיר גיין אביסל איינקויפן געהעריג זאגט ער איך האב געזאגט פאר א בילדער מאכעריי גייט מען נישט צו א חתונה, מען שפאצירט זיך ארום באגריסן מיט יעדעם יעדער איינער מען שמייכלט, הערסט דו מיך? איך קוק וואס איך שוין יא יא זיי זענען געגאנגען אנשטאט ס'גייען זיי געווענטליך נײַן אזייגער זיי זענען געגאנגען אכט אזייגער אלעס רואיג קאלט קיינער יאגט זיך נישט קיינער האט נישט קיין דאגות. איך זאג דיר באמת איך האב געכאפט דעם שאק אויף מיי לייף, דעם שאק אויף מיין לייף, זיי, ס'האט זיך געטשעינדזשט אט דאס, זיי האבן באמת נישט קיין השגה וואס ס'גייט פאר, מיט די גאנצע דזשארא, מיט די חברה וואס זיי טאנצן מיט די פלעשער, ביים ביי די פאור קארנערס אין אומאן, מיטן ווילדן מוזיק מיט אלעמען, ברענט דארטן א פייער. קעגן דא, דא איז א טאטאל אויסגעלאשן געשעפט, צווישן שחרית און מוסף בלאזט מען שופר, וואס איז דאס, רחמנא אמר תקעו, צווישן שחרית און מוסף, דאס איז א גאנצע געשעפט דא ראש השנה אנדערש ווי דאס, שבועות דא ענדיגט מען דאך פונקט אזוי כמעט דעם זייגער, שבועות ענדיגט דא. ס'האט מיר געזאגט עפעס א אינגערמאן. און מיט דעם אלעם זאג איך דיר מען טאר נישט פארן אויף אומאן, מען דארף אוועק שטיין פון די גאנצע זאך, און מען טאר נישט האבן מיט דעם קיין שום שייכות. יא, דאס איז די דאס איז די אמת'ע נסיונות. א אינגערמאן א סוחר, א באלעבאס, א איש מצליח. האט גארנישט מיט קיין ברסלב ביז היינט, חוץ לארץ'דיגער איד, און איך האב מיר זיך אויסגעשטעלט אפאר מאל ראש השנה איך האב זיך געטראפן מיט אים, איך האב אים געפרעגט וואס איך האב ליב צו הערן די מעשה, וואס איז די מעשה דיין, זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין א באלעבאס, איך בין א סוחר, איך מאך געלט, ס'איז געווען א מאוו מאוומענט. אומאן, אומאן, לא, איך האב געזאגט לאמיר, לאמיר עס, לאמיר עס טשעקן, לאמיר עס פרובירן, איך בין נאך א, איך פרוביר מאכן אסאך אינוועסטמענט, לאמיר דאס אויכעט, איך בין אנגעקומען, ס'האט מיר געגעבן א לייג אריין אין עפעס א פלאץ, אנדערש בכלל א עברי ערב שבת ערב יום טוב, צוויי דריי טעג פאר ראש השנה בין איך שוין אינדרויסן פון די פיקטשער, איך האב נישט קיין ביזנעס. איך פיר נישט מיין אפיס, איך גיי נישט אריין אין די שטאט, ס'האט עפעס מיר אנגערירט, איך האב געזאגט ס'איז א גוטע זאך, לאמיר עס פרובירן נאכאמאל, פון דעמאלטס אלזא דעריבער קום איך אויף אומאן, איך האב גארנישט מיט ברסלב, איך האב גארנישט מיט די גאנצע געשעפט, ס'איז א געשמאקער פלאץ וואס ס'נעמט מיר ארויסעט פון דעם שגרה, פון דעם נארמאלקייט, פון די חיי יום יום, ס'גיבט מיר א לייג אריין מיט אפאר טויזענט, אפאר צענדליגער טויזענטער מענטשן וואס מ'קומט עפעס א יום הדין, און ס'טוט זיך, מ'גייט זאגן תהלים, און ס'מ מ, ס'איז, ווען איך וואלט געווען, זאגט ער, דאס איז זיין לשון, ער זאגט, ווען איך וואלט געווען געבליבן אין ניו יארק, איך וואלט אהיימגעקומען ערב ראש השנה אין שטוב, מסתבר א שעה פאר יום טוב, זיך מסדר געווען, געלאפן, זיך א שאוער, געלאפן אין שול, צוריקגעקומען מיט די ווייב מיט די קינדער, איך וואלט גארנישט געהאט וואס איך האב דא. די פאר טעג פארדעם, די פאר טעג נאכדעם פון עשרת ימי תשובה, ס'לייגט דיך אין א אנדער פלאץ. ס'צווינגט דיך צו אריין און צו האבן עפעס א שייכות מיטן רש י, קענסט עס פיינט האבן, קענסט עס בוגד זיין אזוי ווי איך, איך רעג מיך צאם דערויף, איך עס מיך צאם, איך האלט ס'איז די ערגסטע זאך, מ'קריכט ארום אויף די וועגן, ס'איז נישט אידיש, ס'איז נישט גוי'איש, ס'איז גארנישט, אבער נאך אלע מעשיות ס'מאכט דיך טראכטן אז ס'איז דא ראש השנה אויף די וועלט.

די ערשטע זאך דארף מען אפלאזען ניו יארק. אריבערגיין דעם אטלאנטיק. אויף דעם זעמער אונז אלע דא מסכים, יא אומאן נישט אומאן, קודם אריבער דעם ים איינטשעקן. כ'האב געטראפן א איד אין עירפארט, האט זיך פארציילט די מעשה ווי א בעל בארד. טרעף א איד אין עירפארט עפעס אפאר יאר צוריק אויפן וועג אהיים אין קיעוו און איך זעה אז אויפן אויסקוק האב איך געזעהן אז ער איז זייער א בעל הבית'ישער ארנטליכער מענטש און זיין רעדן און זיין באנעמונג האט פון אלעמען געזאגט אז ער האט נישט קיין שייכות גארנישט מיט ברסלב באמת. און ער האט פארציילט זייער אינטערעסאנטע מעשה, זייער א ענדליכע מעשה, זיך און פאסט נישט צו דא נאמען, זיך און פארציילן א מעשה, די אפאר יאר צוריק, זיינער א שכן האט א זון א אינגערמאן, וואס מען האט אים געטראפן אויף יענע מעשה, אויפן, אויף יענעם פלאץ, א כלל אויף אים, און און ער האט געוואוסט ווער דאס און דער. טאטע זאגט איין טאג פאר דעם שכן, דער האט געפרעגט דעם שכן, וואס קען איך טון פאר דיר דיין זון איז דורך אזא זאך, האט ער אים געזאגט אז דער זון האט אים געזאגט אז ער טראכט אז אזוי ווי עס איז באותו מקום יענע מעשה, רבי נחמן האט געגעבן א תיקון אין די ענינים, אז ווען ער וואלט געהאט איינעם וואס וואלט געפארן אויף ראש השנה ממש ממש לזכותו זאגן פאר אים ערב ראש השנה דארטן תיקון ער טענה'ט, וועט ער געזונט ווערן. ער האט עפעס אזוי רחמנות געהאט אויף דעם שכן מיטן זון, און דא האט ער אנגעטראגן זיך צו דאס'ן, ער איז א מענטש מיט געלט מיט אלעם, האט ער אפגעקאלט און געזאגט אים איך טו עס פאר דיר אויב אזוי, און ער האט זיך באשטעלט א טיקעט, ער איז פון באמת א נאווארדאקער, און ער האט זיך האט זיך אין קאפ האט ער זיך האט ער זיך באשלאסן, נאווארדאקער מ'איז דאך אויך אוועק געפארן אויף ראש השנה, איז דאך דאס א נארמאלע זאך, און וואס קומט פון נארוואס, ער גייט עס טון פאר א איד, ממש לשם שמים פאר זיין שכן'ס א זון. קיצור באשטעלט א טיקעט ער געפארן האט מיר געזאגט די זעלבע זאך ער איז אנגעקומען אויף ראש השנה קודם האט ער געגעבן א פאל אריין אין דעם אומאן און געמיינט אז די קאפ גייט אים פון קאפ אראפ מיט די פיס וואס ס'איז דא אבער דערנאך איז ער אנגעקומען צו די זעלבע ער זאגט מיר ער קומט שוין אפאר יאר זאגט מיר כ'האב מיך נאכנישט מחבר געווען געהעריג מיט דעם ר' נחמן ברסלב'ער.

וואס? ווי קומסטו דא אריין דא? זיי האבן אים געשלעפט קיין אומאן, און רבי שלמה איז אנגעקומען ערב ראש השנה אין אומאן, ער איז אריינגעפאלן ער האט געוואוסט ערב ראש השנה תפלין מה בד ו, ער איז אנגעקומען ערב ראש השנה נאך מיטאג, א מענטש קומט אן ערב יום טוב ערגעץ, יא? ער האט א רענצל איינגעפאקט געהעריגע עסצייג פאר יום טוב. רבי שלמה איז אנגעקומען דאס ערשטע יאר, ער זוכט ארום דאס ער דרייט זיך אין די גאס, ביז נעבעך האב איך געטראפן דעם מענטש וועם ער געזעהט פארשטייט זיך. פארוואס איז ער געקומען בכלל אבער? וואס האט אים געשלעפט ברוך. זיינע מיינען איז זיינע תלמידים. ס'איז געווען עפעס א שטיקל מחלוקה'לע דארט אין געיטסהעד. וואס האט עפעס? און אין בית המדרש מיט די כיבודים עפעס מיטן יום טוב און ער האט נישט געוואלט זיין פארמישט דערפון, ער האט געוואלט האבן א תירוץ צו אנטלויפן. און ברוך קליין מיט הערשל סאמעט האבן אים געמוטשעט, געזאגט ר' שלמה, דא איז א גוט פלאץ צו אנטלויפן, ער האט געטראכט ער גייט אנטלויפן פאר א פלאץ ווי עס וועט נישט הייסן גארנישט, ער וויל אמאל, ער גלייכט ר' מנחם ברסלב'ערס זוהן, ער וויל אמאל אהינגיין פאר ראש השנה, ס'איז געווען א גוטע תירוץ אויף אוועקצוגיין פון געיטסהעד, גארנישט מער, ס'האט געהאט נאר מיט דעם צוטון, איז ער געקומען אהין, עפעס ס'האט נעבעך זייער געטראפן, און ער האט געטראפן זיי אין די דירה, ער האט זיי ענדליך געטראפן די דירה, ער וויל גיין אין מקווה ערב ראש השנה, זענען געגאנגען אין מקווה ערב ראש השנה, ער האט געהאט נייע טייערע לעדערנע שיך, עפעס ענגלישע שיך, זיך אויסטון די שיך, ער איז געגאנגען זיך טובל'ען און איז ארויסגעקומען פון מקווה, די שיך האט אים געפעלט. איינס האט זיך אנגעהויבן. ביידע שיך, נעבעך ער איז ארויסגעקומען אין די גאס, איך גיב אים, נעבעך אינגאנצן, ער האט נישט געדענקט פונקטליך ווי דער בנין איז, נעבעך איז געשטאנען אן די שיך אין די גאס און געשריגן,

אויב איז עס א באן וואס פארט. ער גייט אויס מענטש, ס'איז געווען אזוי ווי דאס יאר, למעשה איז געווען אזוי ווי דאס יאר און און עפעס איז געווען וואס מ'האט זיי האבן געמאכט זייער שפעט אידן זענען פארשלאפן ס'איז געווען די ערשטע טאג שבת, מ'האט נישט געדארפט קיין תקיעת שופר ס'האט זיך פארשלעפט זיי האבן געמאכט א בנין אין בנין דארטן א מנין, ער איז אהיים געקומען אבער פון קלויז און ער וואקט אריין אין קלויז און ער זעט ווי די חברה האלטן ערגעץ ביי שחרית דו געדענקסט דאס? זיי האבן געלויבט דעם אויבערשטן ביי די סעודה, ווי דער איד האט נעבעך זיך צוזאמגעבייזערט פון דעם הפקר וואס קומט פון דעם פלאץ, זיי זענען צוגעגאנגען נאך צו דער נאך רבי שלמה צו דער דאס נייע ער קען יעצט זייט קאראנע איז ער נישט קען יעצט מקוה מען קען נישט קומען יא א צען יאר נאכן דעם צוגאנג צו האבן געזאגט רבי שלמה לויט ווי איר האט זיך געבייזערט דארף מען דאך אנגרייטן א בעט פאר נעקסטעס יאר.

מיטן גאנצן נישט געלט איז ער נאך איז ער נאך איז ער נאך א תלמיד חכם און ער נאך א חי. אז ער איז צוריקגעקומען. ער איז אנגעקומען דארט פיר אזייגער, עס זענען נאך מענטשן געשלאפן, מען האט געגעסן די סעודה און עס איז געווען בעטן דארט אזוי ווי דעמאלטס איז און מען האט נאך געשלאפן דארטן און מען האט אויפגעוועקט מענטשן און געבלאזן שופר און ער איז אראפגעגאנגען אונטן ער הייבט אן די סעודה ער ברענגט זיך ארויף אזא פעקעלע דינג ליגן און ס'האט איינגעפאקט א גאפל א לעפל א מעסער ווייל ער עסט ווי א נארמאלער מענטש יום טוב עסט מען נארמאל. און ממש ער איז געווען ממש צעטראגן, איך ווייס איך האב געהאט נאך א גוטע, איך האב געהאט אזא מעשה, איך קום צוריק דא אהער קיין פון אומאן, א יאר שפעטער איין מינוט האט האט איך האב אים געפרעגט נאך דעם אפאר מאל פארוואס קומסטו צוריק, זאגט ער איך זאג דיך די אמת איך האב נישט קיין אהנונג וואס דאס איז, אבער דא דאווענט זיך גוט. האט ער געזאגט? יא. זאגט ער מיר אויב וויל מען דאווענען גוט ראש השנה דא איז עס. געדאוונט אין וועלכע מנין? אין קלויז. זייער אינטערעסאנט. זייער אינטערעסאנט זאגט ער. איך בין געווען, איך קען נישט זאגן דעם נאמען פונעם מין. דאס איז א חלק פון די הבטחה פון ר' נחמן, עס האט נישט קיין שום הס... זיי מיר מסביר אזא זאך נארמאל, עס האט נישט קיין הסבר, ווי קומט אזא איד אריין ער האט נישט מיט ברסלב, ער האט נישט מיט גארנישט. און ער איז א תלמיד חכם און אן ערנסטער און א מתמיד. אז מיין פייערל וועט טליען, איך וועל, איך וועל טון וואס איך וועל טון, איך דארף האבן נשמות ישראל אויף ראש השנה.

אין די אלע פלעצער ווערט מבואר ווען מ'לערנט אפ די מאמר, איך דארף האבן וואס מער נשמות זאלן קומען, ער רעדט נישט די ווערטער ווייל ס'איז געבויט אויף א תורה'דיגע וועג, אבער די לערנסט אפ כאפסטו אויף, אה, דא ליגט די אלע שיחות וואס ר' נחמן שרייבט, שטייט אין שיחות הר"ן, אין חיי מוהר"ן, מיין זאך איז ראש השנה, פארט אוועק א גאנץ יאר, קומט צו מיר ראש השנה. איך, וואס איך קען נישט א גאנץ יאר קען איך ראש השנה, און ס'ווערט צירופי בתים, און ס'קומט אריין נאך איינער ווערט ווערט מיינע כוחות גאר עפעס אנדערש, דאס איז די מיסיאנעריקייט וואס די ברסלב'ער האבן, ברענגען נאך, וואס ברענגסטו נאך, ביסט א ברסלב'ער, נאר יעדע נפש, זאגט ער, איז א איז א א נפש שנתוסף אל הקיבוץ און דאס איז מוסיף אז ער האט אנדערע כוחות צו טון סיי פאר דעם וואס ער קומט און סיי פאר כלל ישראל.

אז ווען דא וואלט געווען א שטארקע פירערשאפט אין ברסלב וואס זיי וואלטן בענעפעטירט דערפון, כ'פאנג יעצט אן צו רעדן אויף די אנדערע זייט, דו ווייסט וואס איך מיין, ווען עס וואלט באמת געווען א פירער וואס ס'איז דא איינער וואס עס שטייט בראש, און ס'איז דא א גרופע וואס ער פירט עס אן, און דא קומט אריין, קומען זיך צוזאם פופציג טויזנט מענטשן, און יעדער לאזט איבער געלט, און די געלט קומט אן צו א גרויסע קאסע, און איינער ווערט דא רייך, און איינער ווערט זייער פאוערפול, וואלט עס געווען זייער א פארשטענדליכע זאך. דא איז דא עפעס א מין מאשינעדיגע זאך, ווער פארדינט דערפון? קיינער פארדינט, ס'איז נישט דא אן אידענטיטעט וואס ס'פארדינט, ווער האט אויפגעבויט דעם מאוומענט? ווער האט עס געמאכט זאל זיין דאס? דאס איז די אינטערעסאנטע חלק דערפון, קיינער טראגט דאך נישט אהיים קיין געלט דערפון. טאמער ס'האט זיך נאך פרובירט אויפשטעלן אמאל כל מיני קבוצות צו פירן, איז עס צופאלן געווארן מיט מחלוקת מיט.

איך שטעל מיר פאר אז עס וועט אים נישט באדערן אז איך זאל זאגן דעם נאמען, כ'האב מיך אבער איינמאל דא, נו ווער עס וועט כאפן וועט כאפן. קומט צו צו מיר א אינגערמאן אין בית מדרש און באפאלט מיך מיט אזוי קולות. וואס איז דער פארן אויף אומאן דו מטורף די האט אויף אומאן איך זאג קודם כל שלום עליכם ווי הייסטו. וואס זאל איך זאגן? ער ווערט גאר אן אינגערמאן א יאר נאך די חתונה.

היינט צו טאג ווייס איך נישט אין וועלכע ישיבה אבער איז א שטיק צייט געווען דא אין די גרויסע ישיבה און ער האט זייער זייער אסאך בחורים געווען אנגערעדט ווי שלעכט אויף אומאן ער איז געווען א שטארקע מורא'שניק און ער איז נאך היינט שטארק אקטיוו נאך היינט זייער שטארק אקטיוו אבער האב איך אים דעמאלטס געזאגט לויט ווי דו שרייסט וועסטו קומען האסט א פאנטענציאל איך האב געטראפן אמאל איינעם אויכעט א סאטמארע אינגערמאן א עלטערער. געווען אין אומאן, וואס איך ווייס האט נישט קיין שום שייכות משפחה צו ברסלב, און איך האב אים געפרעגט וואס האט ער מיר דערציילט אויכעט, זאגט ער מיר אז איך האב גראדע יא עפעס א שייכות צו עפעס א משפחה פון ברסלב, און דאס האט מיר גורם געווען אז איך זאל וועלן זען אמאל די מצב. און איך בין ארויף געקומען, איך בין געווען אזוי ווי א תייר, ווי זאגט מען א תייר? א טוריסט, איך האב זיך געדרייט, איך האב בודק געווען, איך האב געקוקט, ער זאגט איך האב געזען, זייער שיין, ערב ראש השנה, ראש השנה, איך האב הנאה געהאט, האב איך געזאגט נו נו, שיינע זאך, אבער ס'האט מיר נישט אנגעכאפט. זאגט ער מיר מוצאי ראש השנה צום גדלי', כ'בין אריין געווען אין די גרויסע קלויז, און איך זע, ס'איז געווען אין די שעות פון טאג ארום ניין אזייגער, א אינגערמאן גייט לייגן טלית ותפילין, און עס האט מיר אנגעכאפט, פארן לייגן דעם טלית האט ער געזאגט דעם לשם יחוד אזוי פאוואליע. איך זאג וואו, דאס איז אינטערעסאנט, צום גדליה דער עולם מען לויפט, מען האט שוין נישט קיין נערווען, מען וויל שוין, דא איז עפעס א נייע זאך וואס איך זע, און איך שטעל זיך אוועק לעבן אים, איך הער אים אויס, ער טוט אן דעם טלית, ממש איך האב געזען אז ער וועינט מיט דעם טלית, און ער הייבט אן לשם יחוד פון תפילין. אזוי מיט א קול פאוואליע, ער גיסט אויס די הארץ, עס האט מיר גענומען, איך זעץ זיך אוועק, לעבן אים, איך וויל וויסן ווער דאס איז, וואס איז עס? ער הייבט אויף, ער גייט לייגן די תפילין, איך זע נישט מער און נישט ווייניגער א קעקוע פון א מיידל, ער זאגט מיר, דאס האט מיר געגעבן א כאפ. זאגט אה, דא איז מיין פלאץ, דא איז מיין פלאץ, דער ר' נחמן קען נעמען אזא מענטש וואס ער האט א קעקוע פון א מיידל וואו ער לייגט תפילין, מען קען עס נישט אראפ נעמען, און אז צום גדליה אזוי זעצט, און פון דעם יום, דעמאלטס, יאר ביי יאר, דער בחור איז דא. איך האב אמאל געזען, איך האב אמאל געזען דעם אריה שאג מי לא יירא, האב איך געזען אז איך בין אמאל געגאנגען ראש השנה צופרי אין די מקווה. וואס זענען דעם לייב אליינס? א פיין מח, און איך קום ארויס פון וואסער, זעה פאר מיר אזא לייב מיט אזעלכע ציינער, אויף די פלייצע, אויף די ווייב. האב אים כמעט געהערט שרייען, גראטולירן אזא גוטן לייב, אזא גרויסן. ס'איז זייער א אינטערעסאנטע מציאות. אבער אמאל זעהט מען באמת טאקע אזא איינער וואס געסט מען א קוק נאר אויף די צורה, זעהסט ממש נישט אן איידעלע צורה. א חסידישע אידעלע ציען אויף איינעם גייסטו פארכאפט דאס איז א גענגסטער. דאס א פעיל. ס'געווען א, איך האב דאך כמעט אלע יאר ביז, נישט אלע יאר אבער ס'איז ביי די נאך תשליך גיי איך ארויף צו נחמן פריעד. איז געווען עפעס א יאר, פאר יארן צוריק, וואס ס'איז געקומען דארטן א איד, איך קען אים נישט ביז היינט, איך האב דעמאלטס געקענט, איך האב געהערט פון אים, ער איז אנגעקומען צו וואקסמאן, מושי וואקסמאן'ס טאטע איז א לאנדענער, און ער האט גורם געווען אז ער זאל קומען, דער נאמען זיינער איז הירשלער, עפעס א מגיד שיעור אין לאנדאן, נישט קיין ברסלב'ער, איך ווייס נישט וואסארא חסידות ער געהערט, און ער איז געזעצן מיט אונז צוזאמען, ס'איז געווען אזוי מוצאי ראש השנה קען זיין אזוי ווי היינטיגס יאר שבת וואס מ'האט גע'תשליך'ט איז געווען מוצאי ראש השנה, און ער ברענגט זיך ארויס ער דערציילט זיין מעשה, זאגט ער, זאגן די אמת. איך האב גארנישט מיט ברסלב און די גאנצע זאך, מיין ווייב ווי זאגט ער דעמאלטס האט יענע מחלה, און וואס טוט נישט א מענטש צו טון סגולות און עצות צו ראטעווען, חברים פארן קיין אומאן האבן געזאגט לאמיר לאמיר אראפגיין, זאגט איך האב שוין אויסגענוצט די צייט, איך האב זיך געדרייט און געדרייט, וואס איך האב געזען האב איך געהאלטן אין זאגן ביי מיר, נו, איך קען עס טרעפן אין וויזשניץ, איך קען עס טרעפן אין גער, איך קען עס טרעפן אין סאטמאר, טרעפן אינגעלייט מיט א הכנה, איך קען עס טרעפן ביי כותל מערבי, איך קען עס טרעפן ביי רבי שמעון בר יוחאי, ביי די מאמע רחל, עס איז נישט, יא, עס איז שיינע זאכן אבער עס האט מיר נישט געמאכט, מען האט שוין געזען אזאנס. זאגט ער, אוואו האט מיר אנגעכאפט מיין טשעינדזש אין מיין קאפ אז דאס איז עפעס א נייע מציאות. כ'בין ערב ראש השנה, כ'בין אריין ביי ר' נחמן ביים ציון, די עולם איז שוין געווען מיט די ווייסע קיטלעך, די שטריימלעך, די לעצטע תיקון הכללית, און איך גיי אריין ביים חצר פון ציון און איך זע עפעס א אינגערמאן האלט א תיקון הכללי, און ער ווארפט זיך און ער וויינט, וואו, ס'איז שיין, ס'איז שיין, ס'איז שיין, אזא התעוררות לתשובה. לעבן אים איז געשטאנען איינער מיט א לאנגע קאפ האר מיט א קוקו זאגט ער, מיט ערינגלעך אין די אויערן, ער האלט א תיקון הכללי, און ס'גיסט זיך טרערן פון אים. און איך שטיי און איך קוק איך זאג וואו, דאס דאס דאס ווייס איך נישט אויב איך קען טרעפן אין נאך א פלאץ אויף די וועלט, א מענטש מיט א קוקו מיט לאנגע האר מיט ערינגלעך, מיט, ער שטייט לעבן איין אינגערמאן מיט א שטריימל, ער גיסט טרערן און ער גיסט טרערן. כ'האב נישט געקענט זיך איינהאלטן, זאגט ער, כ'בין געשטאנען און כ'האב געווארט. ער האט געענדיגט, איך גיי צו צו אים און זאג אים, ער קען רעדן ענגליש, עברית, ער האט גערעדט מיט אים אויף ענגליש, און ער פרעגט אים, זאג מיר, זאג מיר, די ערשטע וואס, זאגט, כ'האב אים געזאגט, איך זע דעם אינגערמאן, מיט א תיקון הכללי, מיט בכיות, איך קען פארשטיין, ער איז א ערליכע איד, א עובד השם, ער וויינט זיך אויס, אבער איך קוק דיר אן, דו ביסט נישט די זעלבע זאך, דו קומסט פון עפעס א צווייטע פלאץ, וואס איז דיינע בכיות, וואס? יענער קוקט אים אן, ער זאגט אים אויף עברית, בגלל שאין לי שטריימל אסור לי לבכות? ווייל איך האב נישט קיין שטריימל טאר איך נישט וויינען צו דעם אייבערשטן? אולי שנה הבאה גם לי יהיה שטריימל.

תהא השעה הזאת. א גוטע טיי אביסל האניג אנשטאט צוקער.

צוויי שיטות לגבי די תכלת. פריער געזען פון רבי אברהם ב"ר נחמן, דער זון פון רבי נחמן טולטשינער, ער האט ארויסגעגעבן ספר ביאור הליקוטים כוכבי אור, ער האט גענומען דעם ראדזין, ראדזינער'ס ווערטער, געווען א גרויסער גאון, א גרויסער תלמיד חכם, ער האט געזאגט פאר'ן ראדזינער, ברענגסט מיר ראיות? ראיות האב איך פארקערט, איך האב בעסערע ראיות וואס איז מיר גורם צו גיין מיט תכלת, וועלן די תכלת זיין די גרעסטע ווי דיין מסורה איז עס. רבי אברהם בן רבי נחמן האט געוואוסט פון די מגילת סתרים פון רבי נחמן, עס איז געווען א מגילת סתרים וואס רבי נחמן האט גערעדט צוויי מאל און רבי נתן האט עס איינגעשריבן אבער עס איז אריבערגעגאנגען נאר היינט איז דא אפאר בלעטלעך פון דעם, ס'שוין ארויס אפילו א גאנצע ספר אויף דעם, וואס מען זאגט אז דארטן האט ר' נחמן גערעדט אז פאר משיח העט קומען וועט נאך נתגלה ווערן די תכלת. יא, אבער מצד שני טאקע דער טשערינער רב, ר' נחמן מטשערין

בזמן הזה אין תכלת. כ'בין בלויז מסביר אפילו אז מען האט נישט די כוחות צום תכלת איז א עקסטערע גרויסע אור מען דארף האבן דעם כוחות כדי צו עס קענען האנדלען. מיין זיידע ר' שמואל שפירא האט מיר געזאגט כל זמן ס'איז נישט נתגלה געווארן מסתמא האט מען נישט געהאט די כוחות אז דער רבונו של עולם האט נישט גערעדט אז ס'זאל נתגלה ווערן מסתבר אז ס'איז שוין אין תחילת הגאולה וואס מען הייבט אן יא גיין מיט תכלת.

ס'איז געווען א וואונדער וואס האט אנגעכאפט תרחם, תרחם ציון. אבער מען זאגט איינע פון די רמזים אז תרמ"ח איז נתגלה געווארן די תכלת. פון דעמאלטס האט מען אנגעהויבן אויף

לויט די מספר פון די חוליות. אלע מצוות דאורייתא אויב מען קען מחמיר זיין אויב מען קען פארוואס זאל מען נישט מחמיר זיין? ס'איז געווען א פייט, און ס'איז געווארן א ויכוח, ס'איז געווארן א חדש אסור מן התורה, ס'איז פלוצלינג געווארן כל מיני

פשוט גענוג יא, אבער דא דו האסט זיכער נישט די מחשבה, נישט די כוונה, פונקט פארקערט, דו ווילסט גיין מיט תכלת, און נאך מער, איך גיין מיט ביידע סארטס, דארף זיך זאגן נעה נאר איין, ווער זאגט אז ס'איז דא נאר איין תכלת? אויב ס'איז נישט איז נישט קיין פראבלעם? נעה פארוואס זענען א פראבלעם? און ווער זאגט אז ס'איז דא נאר איין סארט? דעריבער איך נעם ביידע, אדער דאס אדער דאס. היינט איז דא אן א שיעור, ס'איז דא די די גר"א'ניקעס, תלמידי הגר"א אין ארץ ישראל, די זילבערמאן וואס זיי זענען אין די אלטשטאט און בכלל, זיי זענען יא זיי האבן א גרויסע קהילה פון א פאר הונדערט משפחות, אין אלטשטאט אבער אויכעט אין ירושלים, און בכלל איז דא לעצטנס האב איך געזען אז א.

פורים צופרי אין שטעטל איז ביי נעבליצער ביי יענקל בערגשטיינער, און דארטן שטעלט מען זיך ליינען די מגילה איינס אזייגער, און ווער זענען די צוועלף אידן? יצחק שטויבער און שאול בערנזען פון דעם מנין, דאס איז די גאנצע זאך פארוואס ער קומט נישט אן, אבער באמת וויל ער דארט זיין יעדן טאג, אויסערדעם באמת זיין ביזנעס איז זייער א שווערע ביזנעס.

ברענג אים צו, מאך א חברותא מיט אים, אין ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, די קומענדיגע צוויי דריי טעג. וויאזוי האט רבי שמואל טשעטשער געזאגט פאר גדליה פליר פאר ער האט די ערשטע מאל געוואלט גיין מיט זיך געווען דער דאס וואס שרייבט דא פון גדליה'ן ביך?

בכלל, קומען צו צדיקים, אבער בפרט די ענין פון אומאן ראש השנה, די חלק פון די תיקונים פון דעם איז אז אז א מענטש ברענגט זיך צו צו א בחירה און ער נעמט זיינע זיינע שוועריקייטן און ער ארבעט עס אויס צו בוחר זיין די אייגענע בחירה זיינע צו עס טון. אלץ וואס מיר רעדן איז נאר כדי צו געבן וועגן ווי אזוי צו קענען בכלל אריינגיין אין די בחירה, יא, נישט. ס'איז אסאך מאל ס'רופט זיך אין חסידות ס'איז אסאך מאל מקיף דמקיף ס'איז אזעלכע מקיפים ס'איז מקיף דמקיף ס'איז עה נישט קיין נישט נאר נישט נישט קיין פנימי ס'איז אפילו נישט קיין מקיף ס'איז אזוי ווייט אזוי נאך דעם וואס מען רעדט פון די עניינים ברענגט עס צו אז מען זאל קענען שאקלען אה קען זיין אז ס'איז דא אין דעם עפעס. מ'האט פריערט מעשות ביי יעדן איינעם איז געווען. נישט פון די ברסלב'ער, די וואס האבן נישט קיין שייכות וואס זענען זיי געקומען? ס'איז עפעס געווען א מעשה וואס האט גורם געווען אז דער מקיף דמקיף זאל ווערן א שטיקל מקיף, ס'איז עפעס דערנענטערט געווארן און האט זיך געגעבן א כאפ אריין. דער עיקר פרובירן נעמען רעדן א שטיקל העכערקייט פון דעם. אבער וואס ס'שטייט נישט דווקא אז אין יענעם מאמר. ריש יוד אלף אין ליקוטי מוהר ן, ס'איז א קורצע מאמר, יעדער איינער קען עס אויפזוכן, און טאמער וויל ער נאך מער הערן זאל ער דאך אויפזוכן די ליקוטי תפילות וואס ר' נתן האט געשריבן די תפילות אויף די מאמרים, ס'איז דא תפילה עיין ו, אין ערשטע חלק ליקוטי תפילות, תפילה עיין ו איז א תפילה וואס ר' נתן האט געבויעט אויף דעם מאמר אין ליקוטי מוהר ן ריש יוד אלף. טאמער דו האסט א מחשבה פארן אין אומאן, דו האסט א רצון צו פארן אין אומאן, וועסטו אויפזוכן, אפשר דיין טאטע איז דא, א ליקוטי מוהר ן, טאמער נישט איז דא אין די שולכל איז דא, ביי דיין זיידן איז דא, און וועסט לערנען ריש אינעם ערשטן חלק ריש יוד אלף, און די ליקוטי תפילה איז די ערשטע חלק תפילה עיין ו', ס'איז א קורצע מאמר. נישט קיין גרויסע תפילה. דעמאלטס אז ר' נחמן זאגט אז מען מאכט פון תורות תפילות, ועולה שעשועים למעלה שלא עלו מעולם, בכלל אויף יעדע ענין, מען נעמט א תורה, מען נעמט א השגה, מען נעמט א געפיל פון תורה'דיג און מען דרייט עס איבער אויף תפילה, מען לאזט עס נישט איבער נאר אויף אותיות פון שכל פון תורה, נאר מען מאכט פון דעם די הארץ, וידעת היום, און מען מאכט והשבות אל לבבך, עבודה שבלב זה תפילה. עולה שעשועים גייט ארויף אויף דעם אזעלכע סארט שעשועים פאר דעם אייבערשטן שלא עלו מעולם און די ווערטער זענען זעהר טיף ליקוטי הלכות הלכות ראש חודש פרובירט ר' נתן מסביר זיין תורה מיט תפילה דאס איז ענין פון קודשא בריך הוא ושכינתיה מען איז מחבר מען איז מייחד גאר א הייכער פלאץ און דאס איז גורם אז ס'קומט אראפעט אזא שפע פון די העכסטע עולמות אויף דעם וואס האט געמאכט א חיבור פון תורה מיט תפילה. די קורצע ווארט וואס ר' נחמן שרייבט דארטן, פארוואס פארט מען ראש השנה צו א צדיק? וואס איז די ענין פון זיין ביי צדיקים אויף ראש השנה? ר' נחמן זאגט, אין זוהר שטייט, עס איז דא א קבלה'דיגער מושג אבער עס איז אויכעט מוסבר'דיג און שכל'דיג, בשעת א מענטש גייט אריבער א משפט, פארשטייט יעדער איינער ער דארף האבן א לויער, ער דארף האבן א גוטער עורך דין. וואס איז די ארבעט פון א גוטער לויער, פון א גוטן עורך דין? ער נעמט די, ער נעמט דעם קעיס, ער נעמט די גאנצע שפיל, ער נעמט די גאנצע תיק, די גאנצע מצב, און ער נעמט שפילן מיט דעם מח פונעם שופט. ער מישט אויס דארטן הארץ, אבער נישט צופיל, ער מישט אויס דארטן מח, אבער נישט צופיל. ס'דא חלקים וואס דער שופט דארף גיין מיטן מח. משפט'דיג, ער איז דאך גערעכט, ער האט א טענה, ער איז נישט געווען שולדיג אינגאנצן, ער האט נישט געמאכט די גראבע עבירה אינגאנצן, א גוטער לויער קען צונעמען די ערגסטע עבירה און עס אויסשטעלן אז די מח און די הארץ פונעם שופט זאל פרובירן טראכטן אז מען קען דא מיקל זיין בעונש.

נישט מבטל דעם דין, מען מאכט מען מאכט א בירור, דאס איז משפט, משפט אין לשון הקודש איז די ערשטע זאך בירור האמת, דעריבער משפט איז רחמים, ווייל מען זעצט זיך אוועק ביים טיש און מען זאגט, רגע רגע, קום קום זען וואס דא איז, דו האסט א טענה, לאמיר הערן, משפט איז דא צוויי צדדים, ס'איז דא. צדיקים, מלמדי זכות, ר' נחמן זאגט אויף זיך אז איך האב מקבל געווען עפעס א מתנה פון דעם אייבערשטן וואס איך ווייס וואס איז דאס ראש השנה, לא קיבלתי את זה בירושה מאבותי, ס'איז מיין זאך, חידוש'דיגער לשון וואס ר' נחמן זאגט לא קיבלתי את זה בירושה מאבותי, כ'האב דאך א מתנה פון דעם בעל שם טוב? עפעס איז באגראבן דא, עפעס א טיפע מחשבה זעט אויס, ניין, ס'איז מיין זאך. ס'האט נישט מיט קיינעם. אפשר דאס איז עפעס א שטיקל רמז אויכעט אז א מענטש האט מניעות פון א טאטן זאגט ער לא קיבלתי בירושה מאבותי, ס'איז מיין זאך, ס'איז א אייגענע זאך, ס'איז א מתנה וואס כ'האב באקומען, שאני יודע מה זה ראש השנה, ראש השנה שלי, ס'איז מיין ענין, דאס איז איינע פון די מחשבות אויכעט אז מ'קומט דארטן אין אומאן ביי מיר דאס מער, פארוואס? ווייל. וואס האט מען געהערט פון צבי חשין טאמער אונז זאגט ער גוטע אמונה א געדאנק די גמרא זאגט פארוואס איז נישטא קיין פירות גינוסר אין ארץ ישראל אין ירושלים אזוי ווי אין טבריה פארוואס איז נישטא קיין ים אין ירושלים זאגט די גמרא ווייל אויב ס'וואלט געווען א ים אין ירושלים אדער פירות גינוסר די אלע עולי רגלים וואלטן געזאגט מ'גייט צום ים מ'גייט צו די פירות גינוסר יא מ'גייט צום בית המקדש אויכעט. דער עליה לרגל וואלט פארלוירן געווארן פון דעם פאקוס פון דעם עליה לרגל. ירושלים איז גארנישט דא, עס איז דא א בית המקדש. וואס קומסטו אין ירושלים? איך בין געקומען צום בית המקדש. ווען רבי נחמן וואלט געלעגן אין מעזשבוזש, אדער רבי נחמן וואלט געלעגן אין לבוב, ווען רבי נחמן וואלט געלעגן אין ירושלים, קען זיין אסאך וואלטן געקומען, אפשר מער. אבער איך גיי צום בעל שם, איך גיי אין לבוב, איך גיי אין ירושלים, איך גיי נישט צו ר' נחמן. איינער קומט אין אומאן, ער האט גארנישט וואס צו זוכן דארטן, ער קומט וועגן איין זאך, ראש השנה שלי, איך קום צו ר' נחמן. ער לאזט נישט אפ קיין פלאץ און ער קומט נישט צו קיין פלאץ. וואס מ'קען, ס'איז אלעס נישט אנדערש. זאגט רבי נחמן יא איך האב עפעס א כח וואס איך האב מקבל געווען וואס איך קען נישט א גאנץ יאר וואס ראש השנה קען איך יא, וואס וואס וואס איז דער כח וואס זיי טוען? זיכער די ערשטע זאך איז עס א נסתרות לה' אלוקינו, עניינים וואס זיי טוען אין עולמות עליונים, זיי זענען גורם א בירור אין כביכול אין די אין די ספירות וואס ס'רופט זיך חכמה ובינה, וואס דארטן איז די גאנצע המתקת הדין איז תלוי אין דעם. כולו, כולו זאגט דער זוהר, כולו, אלע דינים במחשבה יתבררו. און מען דארף האבן דעם גוטן לויער וואס ער קען קריכן אין די העכסטע די העכסטע פלעצער פון ספירת החכמה ספירת הבינה כדי צו עס קענען גורם זיין א המתקה. אבער למעשה דורך א סתלהבות אין די מענטש אליין וואס איז דא דינים אויף אים. איז בהשתלשלות אחר ההשתלשלות, די מחשבה וואס איז דא אין די עולמות העליונים ווערט משתלשל אין א מענטשן אויכעט. זאגט ר' נחמן, אין יעדן איינער פון אונז איז תלוי די המתקת הדין, זיין פרטי'שער המתקת הדין, און משפיע זיין פון אים אויף די משפחה, אויף מער, אויף מער, אין די קדושת המחשבה זיינע און אין די טהרת הלב. וואס מער דער מענטש וועט זוכה זיין צו א ריינע מח א ריינע הארץ, וואס מער ס'דא קדושת המחשבה מיט טהרת הלב, איז בהשתלשלות אחר ההשתלשלות זיין מחשבה, זיין קדושת המחשבה, זיין טהרת הלב, האט א השפעה ווייל אזוי ווי מען גלייבט, מען לייגט תפילין, מען לייגט ציצית, א מענטש איז, ער טוט פעולות. ס'בלייבט נישט קיין גשמיות'דיגע פעולה, ער טוט א גשמיות'דיגע פעולה, אבער פון דעם ווערט געטאן עפעס רוחניות'דיגע זאכן, לויט דעם נפש רוח נשמה חיה יחידה, לויט די עולמות העליונים. רבי נחמן, א מענטש גיט זיך אכטונג אויף זיין מח, אויף זיין הארץ, דאס איז מעורר באתערותא דלתתא איתער לעילא, אז ס'גייט ארויף א כח פון א מורא'דיגע א בירור פון ספירת החכמה מיט ספירת הבינה וואס דאס איז די מח ולב, און דאס מאכט די המתקת הדין. ווי קען מען זוכה זיין צו א ריינע מוח, צו א ריינע הארץ, דאס איז דאך פון די שווערסטע זאכן, אין אדם ניצול מהם בכל יום זאגט די גמרא, הרהורי עבירה, פון הרהור עבירה, עצבות, דאגות, טירדות, מרה שחורה, ייאוש, חלישות הדעת, דאס איז אלס פגם המוח, פגם הלב. ווי קען מען ווי קען מען ריין ווערן פון דעם? ר' נחמן, דאס דארף מען אנקומען צו א צדיק. א צדיק מיינט די ערשטע זאך, א מענטש זאל זיין א שומר הברית, זיי מגלה דיין צדיק, דיין צדיק יסוד עולם, דעם שטייט אין זוהר אז סילוקא דיסודא עד אבא ואימא, די אור פון יסוד קלאפט ביז די טאטע מיט די מאמע, ביז די מח מיט די הארץ, וואס מער א מענטש איז עומד די נסיונות, קדושה, בפשטות, ער פארמאכט די אויגן, פשוט כפשוטו, דאס מאכט אים ריינער, ריינער די מח, ריינער די הארץ, אבער די פראבלעם איז דאך אז די מח איז נישט ריין און די הארץ איז נישט ריין און דעריבער איז מען נישט עומד בנסיונות פון קדושה וטהרה, דארף מען אנקומען צו א צדיק, גיי זיי זיך מחבר צו א צדיק, יעדער צדיק. יעדער לעבעדיגער צדיק, יעדער געשטארבענער צדיק, וואס צדיקים במיתתם קרויים חיים, און גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ר' נחמן האט מגלה געווען אז זיין זאך בכלל, א גאנץ יאר, איז דער ענין פון צען קאפיטלעך תהלים תיקון הכללי פון קדושת הברית בפרט ביים רבינ'ס ציון, וואס האט גענומען אחריות מיט עדות, איך וועל זיך לייגן אויף די לענג און די ברייט, אויף דעם ענין פון פון קדושה וטהרה בפרט ערב ראש השנה וואס דעמאלטס האט ער א גרעסערע כח, זאגט רבי נחמן דאס איז מרומז אין דעם פסוק ויקח משה את עצמות יוסף עמו, דעם מאמר האט רבי נחמן געזאגט פאר ראש השנה תקפ ס, און ראש השנה תקס"ח האט ער מגלה געווען תורה ס"א, וואס דארט איז עס גאר באריכות, די גאנצע מאמר איז באריכות גדול ס"א, וואס דארטן שטייט אויכעט הענין מה שנוהגים לנסוע לראש השנה לצדיקים, כדי יעדער איינער זאל ברענגען זיין מח מיט זיין צמצום, זיין זיין מח מיט זיין הארץ לעבן דעם צדיק, און דער צדיק זאל אים גורם זיין ער זאל קענען באקומען א ריינע מח. מאכט מען טייטש. ויקח משה, דו ווילסט נעמען דעת משה, על פי קבלה איז ספירת הדעת, ספירת הדעת איז חכמה מיט בינה, ווייל דעת, מיר בעטן דעם אייבערשטן דריי מאל א טאג, חננו מאיתך חכמה בינה ודעת, וואס מיינט דאס? ס'אזוי ווי א מענטש זאגן, רבונו של עולם, גיב מיר געלט, גיב מיר כסף, גיב מיר מאני, וואס וואס וואס איז דריי מאל די זעלבע זאך חכמה בינה דעת, חכמה איז איין זאך און בינה איז א אנדערע זאך און דעת איז א אנדערע זאך, פשט איז פשוט, קבלה'דיג איז זיכער דא טיף טיף טיף אין אידיש, חכמה איז קלוגשאפט, בינה איז פארשטאנדקייט, דעת איז קלארקייט.

דעת מיינט קלאר. ער האט ער האט ספיקות, און עס קומט אים קלאר. משה, משה איז דעת. דור דעה. משה איז איז מח ולב. ויקח משה, דו ווילסט נעמען דעת, דו ווילסט האבן א ריינע מח א ריינע הארץ, קדושת המחשבות. את עצמות יוסף, ר' נחמן האָט שוין אָנגעהויבן צו רעדן פון יענעם ראש השנה פון די פטירה זיינע. פון די לעצטע ראש השנה? ניין, ניין, תקס"ח, דריי יאָר פאַר דעם. ער האָט שוין פונקט דעמאָלט אָנגעהויבן צו רעדן, אַז ער גייט נסתלק ווערן, ער האָט געמאַכט דעם ערשטן הוסט און האָט געמאַכט אַ רמז עצמות יוסף, ווער מחובר צו יוסף הצדיק, גיי צו א צדיק, דאָרטן עסטו באַקומען קדושת המחשבה מיט טהרת הלב, און די רגע עסט האָבן קדושת המחשבה מיט טהרת הלב, האסטו א כח צו ממתיק זיין דינים ווייל דו ביסט מעורר במחשבה יתבררו די אלע דינים, אין ראש השנה יומא דדינא רבה פון די גאנצע יאר, ראש השנה איז דער יום הדין פון א גאנצע יאר. אן קיין ספק אז ווען ר' נחמן האט געזאגט די ווערטער האט ער געמיינט דעם ענין וואס אידן פארן צו צדיקים, ס'איז געווען אין זיין צייט נישט אלע זענען געפארן אזוי ווי היינט, נישט אלע פארן צו די רבי'ס אויף ראש השנה, דאך רבי'ס זאגן ראש השנה זיי נישטא קומט צו מיר פסח ר' נחמן האט געזאגט איי אנדערע צדיקים זאגן נישט אזוי נישט ראש השנה איז נאך א קשיא אויף מיר פארוואס איך זאג ראש השנה ביי אים איז געווען די זאך ראש השנה אבער אוואו א מענטש איז זאל ער כאטשיג גיין זוכן א צדיק וואס ער קען פון עם מקבל זיין א ריינע מח, א ריינע הארץ, קברי צדיקים, גיין ערב ראש השנה צו קברי צדיקים און זיך אויסגיסן די הארץ, רבונו של עולם איך וויל האבן א ריינע מח, איך וויל האבן א ריינע הארץ, איינער וואס ער גלייבט אין ר' נחמנ'ס ווערטער און ער זאגט אה, דער דער איד פאר צוויי הונדערט יאר האט געזאגט איך האב דעם כח, און קום צו מיר, איך בין א לויער, איך ווייס ווי צו האנדלען מיט די זאך, דאס איז די די מטרה, דאס איז איינע פון די מטרות. ס'איז אינטערעסאנט, אויב איך האב נישט קיין טעות, כמעט יעדע תורה אין ליקוטי מוהר"ן וואס רעדט פון ראש השנה, וואס אריבערגיין פון חלק א' און חלק ב', יעדע מאמר ומאמר וועסטו ארויסזען אז די נקודה וואס ר' נחמן צילעוועט ארום דעם ראש השנה איז איין זאך, א ריינע מח. ווי צו האבן א ריינע מח. זאגט ער אז דער באשעפער איז נאר משרה די שכינה און גיבט נאר נביאות אויף צדיקים וואס זיי זענען און נביאים זענען בשמחה די מה הם עושים אז דער רמב"ם זאגט יסודי הדת הם יושבים כל היום בשמחה און זיי ווארטן אויף א נבואה און דעמאלטס איז דער באשעפער משרה די דעת און שמחה קען מען נאר אנקומען זאגט ער א שטיקל פאר די מחשבה ווען מען איז ריין מיט דאס מיט אלעם א מענטש וואס איז אינגאנצן ריין דער קען אנקומען בשמחה דו עושה את מחשבתו שטייט אין ספרים

עשרה מיני נגינה איז עשרה מיני קודש און נגינות אין שמחה. דאס וואס דער רבי זאגט אז זאג די עשרה מיני נגינה גיי אריין אין שמחה. דאס ברענגט דיר צו צו קענען באקומען א ריינע מח. קוק אריין, תורה י"ג אין ליקוטי מוהר"ן וועסטו טרעפן אז ס'רעדט וועגן מח, תורה כ' רעדט וועגן דעת, תורה ל"ה אויכט א תורה פון ראש השנה ס'רעדט וועגן מוחין, חכמה, א ריינע מח, די גאנצע ענין פון שינה, תורה ס', תורה סמך א',

כ'האב שטארק געוואלט פארן, איין נאכט האב איך גערעדט מיט אים געזאגט ס'איז מיר געפערליך אז מ'קען נישט אריינפארן האט ער מיר געהאט געזאגט דעמאלטס זאלסטו וויסן אז דארט ווי מ'לערנט א צדיק'ס ספרים דארט ברענגט מען אראפ דעם נשמת הצדיק זאלסט זען צו לערנען ביינאכט און אז דו ווילסט באמת ממש ממש מאכן די בחינה

אבער שופר דארף זיך א מענטש אנגרייטן א שופר חלילה וחס מ'האט דאס רחמנא אומר תיקי דער בחור דארף זען טוהן אלעס מיטן טאטן אז עס זאל זיין, ראש השנה טאמער אבער מאכט זיך אז נישט איז בדלית ברירה דריי נישט אויס.

יעדער נפש אז ס'איז געבוירן באקומט ער נייע כוחות.

פארציע, און אז זאגן אייכעט מיט דעם די עשרה מזמורים און א פרוטה לצדקה. ער פירט אויס בסוגריים, וידעתי מאחד ש האט עס פרובירט און עס האט אים געהאלפן, ער זאגט אז ער מיינט זיך אליין, ווי קען מען זאגן אויף א אויף א צווייטן עדות אז ס'האט אים אסאך געהאלפן? אברהם איז געווען א בר סמכא, נישט יעדער איינער וואס זאגט א ווארט קען מען זיך, אברהם איז געווען מער א בעל השגה און א בעל דעת. וואס טוט נישט א מענטש צו טון השתדלות צו האבן גוטע קינדער? ר' נחמן איז מעיד, ביז די חתונה, נאכדעם זאגט ער איך נעם נישט קיין אחריות.